אמר ליה רבא לרבה בר מרי, מנא הא מילתא דאמרי אינשי, פון וואנעט ווייס איך די זאך וואס מענטשן זאגן, בתר מרי ניכסי, נאך דעם האר פון פעלדער נאך דעם רייכן מענטש, ציבי משך, ציט זיך פעטס, דאס הייסט אז איינער איז באהאפטן צו דעם רייכן האט ער אויך עפעס, אמר ליה האט ער געזאגט דכתיב, עס שטייט אין פסוק, וגם ללוט ההולך את אברם. היה צאן ובקר ואהלים, אויך צו לוטן וואס איז געגאנגען מיט אברהמען, איז געווען שאף און רינדער און געצעלטן. דער ההולך את אברהם איז מיר איבריג, ס'האט געדארפן שטיין וגם ללוט היה צאן ובקר ואהלים. וואס זאגט מיר דער פסוק מיט די ווערטער ההולך את אברהם? דאס וואס ער איז געגאנגען מיט אברהם, דאס האט געבראכט צו אים אז ער זאל זיין רייך און האבן צאן און בקר און אהלים. רש"י. אמר רב חנן, האט רב חנן געזאגט, המוסר דין על חברו, דער חבר טוט אים א עוולה, איז ער מוסר דעם דין, ער וויל דער אייבישטער זאל אים שטראפן, הוא נענש תחילה. ווערט ער געשטראפט פריער, שנאמר שטייט אין פסוק, ותאמר שרי אל אברם, שרה האט געזאגט צו אברם, חמסי מיין רויב עליך, אויף דיר, די רויב וואס איז געווארן געטון צו מיר, איך בין געווארן בארויבט פון קינדער, אויף דיר ווארף איך די שטראף, ווען דו האסט מתפלל געווען. צום אייבערשטן ער זאל דיר געבן קינדער, האסטו געבעטן נאר אויף דיר, דו האסט געדארפן מתפלל זיין אויף ביידע, וואלט איך געהאט פון דיר מיט דיר א קינד. נאך טייטשט דאך רש"י חמסי עליך, דיינע ווערטער טוסטו צונעמען פון מיר, דו הערסט ווי הגר טוט מיר פארשעמען און דו שווייגסט. שטייט ווייטער אין פסוק, וכתיב, עס שטייט. ויבא אברהם, אברהם איז געקומען, לספוד לשרה, צו באקלאגן שרה, ולבכותה, און איר צו באוויינען. זעהט זיך פון דעם אויך, אז רחל, שרה וואס זי איז געווען דער צועק, איז געווארן געשטראפט, זי איז געשטארבן פאר אים. דער מהרש"א זאגט, מ'האט נישט געדארפן ברענגען דעם פסוק, אסאך ערטער אין דער תורה שטייט אז אברהם האט געלעבט נאך. דעם וואס די שרה איז געשטארבן, נאר ער ברענגט פון דעם פסוק אז שרה האט אין אמת'ן געדארפט מיט דערגרייכן צו די יארן פון אברהמען, ווען נישט זאל געווען איבער געגעבן דעם דין אויף איבער געגעבן דעם דין אויף אים, דער פסוק האט נאר געדארפן שרייבן ואברהם בכה וספד על שרה, עס שטייט ויבא אברהם, וויל ער מיר זאגן. אז אז ביידע ווערן געשטראפט, שממהרין לצועק יותר מן הנצעק, אברהם איז אויך איז דאך געווען דער נצעק ער איז אויך געווארן געשטראפט מיט דעם וואס שרה איז געשטארבן, ווייל אין אישה מתה אלא לבעלה, נאר זי איז געווארן פריער געשטראפט, זי איז פריער געשטארבן, און אברהם האט זיך נישט מצער געווען ער האט נישט געוויסט וועגן איר מיתה, ביז ר'איז געקומען און ר'איז געוואויר געווארן. אז זי איז געשטארבן. והני מילי דאית ליה דינא בארעא, דאס איז גערעדט געווארן אז ס'איז דא א דין בארעא, מ'קען אים רופן לבית דין, דער וואס טוט אים בארויבן, דעמאלט טאר מען נישט מוסר זיין דעם דין על חברו. אין די צייטן פון שרה'ן זאגט תוספות איז נאך געווען דער בית דין פון שם.

מען טוט איילן שטראפן דעם וואס שרייט מער פון דעם וואס איז נצעק, איז רש"י טייטשט אז דאס גייט ארויף אויף דעם פסוק וואס שטייט ביי אלמנה, תוספות ברענגט אראפ דעם ספרי, אין ספרי שטייט אנדערש, אחד הצועק ואחד שאין צועק במשמע, סיי דער וואס דער ארעמאן שרייט אויף אים, סיי דער וואס דער ארעמאן שרייט נישט אויף אים, פארוואס מען גיט אים נישט צוריק דעם משכון, ביידע ווערן געשטראפט. ווייל מען גיט נישט צוריק דעם משכון, נאר דעריבער שטייט אין פסוק שמוע אשמע צעקתו וחרה אפי, ווייל מען טוט איילן לצועק, דער יותר ממי שאינו צועק, דער וועלכער מען טוט אים בא'עוול'ן אויף אזוי ווייט אז ער טוט שרייען, ס'טוט אים מער וויי, טוט מען דעמאלט איילן מען זאל שטראפן גיכער דעם נצעק, לויט דער גירסא לערנט מען גארנישט ניט אפ פון שרה'ן. לויט רש"י'ס פשט, לערן איך אפ פון שרה'ן ממהרין הצועק תחילה ווי מען טרעפט ביי שרה'ן, און דא אויך זאג איך עס נישט פון קיין פסוק פון שרה'ן נאר פון דעם פסוק. ואמר רבי יצחק נאך האט רבי יצחק געזאגט לעולם אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך, די קללה פון א איינפאכן מענטש זאל נישט זיין לייכט אין דיינע אויגן, שהרי אבימלך קילל את שרה, אבימלך האט געשאלטן שרה'ן, ונתקיים. בזרעה, און די קללה איז געװאָרן מקוים אין אירע קינדער, שנאמר, שטײט אין פּסוק, הנה הוא לך כּסות עינים. די אײנפֿאַכע טײַטש פֿון פּסוק איז, בראשית, פּרק כ, פּסוק טז, װערט דערמאַנט, אַז אַבֿימלך האָט געזאָגט צו שׂרהן, הנה נתתּי אלף כּסף לאחיך, איך האָב געגעבן דײַן ברודער אלף כּסף. הנה הוא לך כסות עינים, דאס וועט זיין א באדעקונג פון די אויגן לכל אשר איתך, די מענטשן וועלן דיר נישט גרינגשעצן, ווען זאלסט צוריק גיין ליידיג, וואלטן זיי געזאגט, נאכדעם וואס דער האט אין דיר געשפעט, האט ער דיך אפגעלאזט, אבער יעצט האט מיר געדארפן קאסטן אזויפיל געלט און דיר איבערבעטן, ווייסן זיי אז דאס וואס כ'האב דיר אפגעלאזט איז דאס געוועזן על כרחי, איך האב נישט געוואלט, נאר דאס איז געווען. דורך א נס, טייטשט דא די גמרא כסות עינים, אמר לה אבימלך האט געזאגט צו איר, הואיל וכסית ממני, דו האסט פארדעקט פון מיר, דו האסט מיר נישט געזאגט אז דאס איז דיין מאן, דו האסט געזאגט ס'איז מיין ברודער, ולא גילית שאישך, וגרמת אלי הצער הזה, דו האסט מיר גורם געווען דעם צער, יהי רצון שיהיו לך בני, זאלסט האבן קינדער, כסויי עינים, וואס די אויגן זענען פארדעקט, זיי זעען נישט. ונתקיים בזרעה, ס'איז געווארן מקוים אין אירע קינדער, דכתיב, עס שטייט ויהי כי זקן יצחק, יצחק איז געווען אלט, ותכהין עיניו, ס'איז געווארן טונקל זיינע אויגן, מראות, פון זען. אמר רב אבהו, האט רב אבהו געזאגט, לעולם יהא אדם מן הנרדפים, א מענטש זאל זיין פון דיע וואס ווערן געיאגט, ולא מן הרודפים, נישט פון דיע וואס זיי יאגן נאך אנדערע. שאין לך נרדף בעופות יותר מתורים ובני יונה, צווישן די עופות איז נישט דא אזעלכע וואס זענען מער א נרדף וואס זיי ווערן נאכגעיאגט ווי תורים ובני יונה, מענטשן ווילן זיי כאפן, והכשירן הכתוב לגבי מזבח, און דער פסוק האט זיי מכשיר געווען לגבי מזבח. דער מהרשא שטעלט זיך אויף דעם לשון פון גמרא לעולם יהא אדם מן הנרדפים, ס'האט געדארפן שטיין אין גמרא לעולם יהא אדם נרדף, זאגט דער מהרשא, איז רעדט זיך אפילו א מענטש ווערט נישט נרדף, נאר ער זאגט דא אז עס זאל זיין עם הנרדפים, ער זאל זען ראטעווען די נרדפים פון דיע רודפים, פון דיע וואס יאגן זיי נאך. רשי. אין דער משנה איז געשטאנען ווען איינער זאגט צום אנדערן האומר סמא את עיני קטע את ידי שבור את רגלי חייב על מנת לפטור חייב, ווי איז אבער ביי קרע את כסותי שבור את כדי על מנת לפטור איז ער פטור? פרעגט די גמרא. אמר ליה רב אסי בר חמא לרבא מאי שנא רישא מאי שנא סיפא, פארוואס אין די רישא שטייט חייב און אין די סיפא שטייט פטור? אמר ליה האט ער אים גענטפערט רישא, עס האנדלט זיך וועגן אז זאל מאכן שאדן אין דעם מענטש, סמא את עיני קטע את ידי, לפי שאין אדם מוחל על ראשי איברים, מיר ווייסן אז דער מענטש כאטש האט געזאגט על מנת לפטור, א מענטש איז נישט מוחל אויף ראשי איברים. אמר ליה האט אים רבא געפרעגט וכי אדם מוחל על צערו איז דען א מענטש מוחל אויף זיין צער דתניא מיר האבן געלערנט הכני פצעני על מנת לפטור פטור אישתיק איז ער געווארן שטיל האט נישט געוויסט וואס צו ענטפערן אמר האט ער געפרעגט מידי שמיע לך דו האסט עפעס געהערט אויף דעם אמר ליה האט ער אים געזאגט הכי אמר רב ששת אזוי האט געזאגט רב ששת משום פגם משפחה, מיט דעם וואס מען נעמט אים צו די ראשי איברים איז א פגם פאר דער משפחה און ער קען דאס נישט מוחל זיין פאר דער משפחה, איתמר האט מען געלערנט רבי אושעיא אמר משום פגם משפחה, און תוספות זאגט אויב ער דארף שוין באצאלן משום פגם משפחה באצאלט ער שוין אפילו צער אויכעט כאטש אין צער איז נישטא קיין פגם משפחה. רבא אמר רבא זאגט משום שאין אדם מוחל על ראשי איברים שלו. רבא האלט יעצט אז ס'איז א חילוק פון צער, די ברייתא רעדט זיך ביי צער איז א מענטש מוחל, אבער אויף ראשי איברים שלו איז ער נישט מוחל. רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט, אין אמת'ן איז נישטא קיין חילוק פון איברים ביז קרע את כסותי, יש הן שהוא כלאו, אמאל דער יא מיינט מען נישט, ויש לאו שהוא כהן.

האט ער גענטפערט, יא, לאזט ער מיר הערן אז דער הן איז ווי לאו, דו'סט נישט זיין פטור, אויב ער טוט זיך וואונדערן, תניא נמי הכי האט מען אויך אזוי געלערנט, ער זאגט צו אים הכני פצעני, פרעגט אים דער חובל, על מנת לפטור, איך וועל זיין פטור, ויאמר לו הן, הרי יש הן שהוא כלאו, אויב ער זאגט אים הן, בלשון תמיהה איז דאס ווי לאו, דו'סט נישט זיין פטור. קרע את כסותי האט ער אים געפרעגט על מנת לפטור וועל זיין פטור ויאמר לו לאו איז נישט? הרי לאו שהוא כהן איז דער לאו מיינט מען ער וועט יא זיין פטור. דעריבער כאפט ער אן דעם חיוב ביי מכה און דעם פטור ביי ממון ווייל דער סדר איז א מענטש איז מוחל אויף זיין ממון מער ווי ער איז מוחל זיין גוף. רשב. אין דער משנה האמער געלערנט שבור את כדי, קרע את כסותי, חייב איז ער חייב, ווען ער זאגט על מנת לפטור, פטור. זאגט די גמרא ורמינהי, כ'וועל דיר פרעגן א סתירה, מיר האבן געלערנט לשמור, אין פסוק שטייט כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור, ולא לאבד, נישט ער גיט אים צו פארלירן, דעמאלט ער איז פושע, איז ער פטור. לשמור ולא לקרוע, נאר ווען ער גיט אים צו היטן די זאך נישט צו רייסן די זאך, אויב ער גיט אים על מנת לאבד על מנת לקרוע איז ער פטור, לשמור ולא לחלק לעניים, אויב ער גיט אים די זאך אז ער זאל צוטיילן צו די ארעמע לייט, ווערט עס נישט אנגערופן לשמור, ווייל ער האט אים געזאגט זאל עס צוטיילן פאר די ארעמע לייט, באלאנגט עס מער נישט צו דעם מפקיד, ער קען עס ביי אים נישט צוריק מאנען, און די ארעמע לייט קענען אויך נישט מאנען, ווייל יעדן איינעם זאגט ער, איך גיב נישט צו דיר, איך גיב דאס צו אנדערע ארעמע. און ביי אונז אין דער משנה שטייט דאך אז קרע את כסותי איז דער דין אז חייב. אמר רב הונא, האט רב הונא גענטפערט, לא קשיא, הא דאתי לידיה, אויב די זאך איז געקומען צו אים אין האנט, און ער האט עס צוריסן מיט די הענט, איז ער מחויב אויב ער האט נישט געזאגט על מנת לפטור, אפילו דעמאלט ווען פריער איז עס געקומען אין זיין האנט על מנת לאבד. הא דלא אתי לידיה, דאס וואס כ'בין ממעט פון דעם פסוק לשמור ולא לאבד, מיינט מען אז ס'איז נישט געקומען נאך אין זיין האנט, ער זאגט אים, צערייס עס, האט ער עס צעריסן נאר האט עס נישט גענומען אין האנט אריין. אמר ליה רבה, האט רבה געפרעגט רב הונען, לשמור דאתי לידיה משמע, לשמור וואס ווייזט אויס ס'איז געקומען אין זיין האנט, שטייט דאך כי יתן, און דאך זאגט די תורה וועלכע כי יתן, דווקא לשמור, אבער אז יתן לאבד ס'איז געקומען אין האנט איז מען פטור. אלא אמר רבה, האט רבה אזוי געזאגט, הא והא דאתי לידיה, סיי אונזער משנה וואס שטייט חייב, סיי אין דער ברייתא וואס שטייט פטור רעדט זיך אז ס'איז געקומען אין זיין האנט, ולא קשיא, הא דאתי לידיה בתורת שמירה, אויב ס'איז געקומען אים פריער אין די האנט בתורת שמירה, נאכדעם זאגט ער אים קרע. איז ער מחויב אויב ער האט אים נישט געזאגט על מנת לפטור. הא דאתי לידיה בתורת קריעה, אויב ס'איז געקומען אין זיין האנט ער זאל עס צערייסן, איז דעמאלט אפילו ער האט עס צעריסן בידיים און ער האט נישט געזאגט על מנת לפטור איז ער פטור. דערציילט די גמרא א מעשה, ההוא ארנקי דצדקה, א בייטל פון צדקה, דאתא לפומבדיתא, ס'איז געקומען אין דער שטאט פומבדיתא מען זאל עס צוטיילן די ארעמע לייט, רב יוסף איז געווען דער גבאי צדקה, אפקדה רב יוסף גבי ההוא גברא. האט עס ר' יוסף געגעבן צו באהאלטן ביי איין מענטש, פשע בה, דער שומר האט פושע געווען, אתו גנבי, ס'איז געקומען גנבים, גנבוה, זיי האבן עס גע'גנב'עט. חייביה ר' יוסף. ר' יוסף וואס איז געווען דער גבאי צדקה, האט מחייב געווען דעם מענטש ער זאל באצאלן, ווייל ער האט פושע געווען אין דעם היטן פון די געלט. אמר ליה אביי, האט אביי געפרעגט רב יוסף'ן, והתניא, מיר האבן דאך געלערנט לשמור ולא לחלק לעניים, אויב מען גיט עס צו יענעם ער זאל צוטיילן ארעמע לייט, דארט זאג איך נישט דעם דין אז מ'איז פושע איז מען חייב, נאר מ'איז פטור, פארוואס זשע האסט דא מחייב געווען דעם מענטש צו באצאלן? אמר ליה, האט ר' יוסף גענטפערט צו אביי'ן, עניי דפומבדיתא, די ארעמע לייט אין די שטאט פומבדיתא מיקץ קיץ להו, ס'איז באשטימט געווארן אז יעדער ארעמאן באקומט אזויפיל און אזויפיל געלט אין יעדן וואך, ממילא. איז דאס ווי ממון שיש לו תובעים, מען מוז דאך געבן דעם ארעמאן דאס וואס מען האט איהם באשטימט, ולשמור הוא, איז עס גלייך ווי מען האט געגעבן צו היטן א זאך וואס די זאך האט תובעים, ווייל דאס באלאנגט דאך צו די ארעמע לייט, הדרן עלך החובל הדרן עלך החובל, רש. ברוך השם מסכת בבא קמא דף צדיק ג עמוד ב, דער ניינטער פרק. זאגט די משנה הגוזל עצים ועשאן כלים, איינער האט געגזלט האלץ און ער האט פון די האלץ געמאכט כלים, צמר ועשאן בגדים, ער האט געגזלט וואל, פון די וואל האט ער געמאכט מלבושים, איז דער דין משלם כשעת הגזילה, ער דארף באצאלן וויפיל די האלץ איז ווערט געווען ביי דעם גזלן, וויפיל די וואל איז ווערט געווען ביי דעם גזלן, ער דארף נישט צוריקגעבן דעם נגזל די כלים, ווייל ער האט עס קונה געווען בשינוי. א צווייטער דין, גזל פרה מעוברת וילדה, ער האט געגזלט א פרה וואס איז מעוברת, און ביי דעם גזלן האט די פרה געבוירן, אדער רחל טעונה, ער האט געגזלט א שעפס וואס איז געווען מיט וואל, וגזזה, און דער גזלן האט אראפ געשוירן, זייענדיק די פרה צו די רחל ביי דעם גזלן, איז דאך עס אויך געווארן פארבעסערט, ס'איז צוגעוואקסן מער א גיזה, איז דער דין משלם דמי פרה העומדת לילד, ער דארף באצאלן די געלט פון א פרה וואס שטייט צו געבוירן, און דמי רחל העומדת ליגזז, נישט געבן אוועק די גאנצע גיזה מיט דעם ולד, נאר. ער באצאלט וויפיל די פרה איז ווערט געווען ווען זי ווען זי איז געשטאנען לילד, וויפיל די רחל איז ווערט געווען ווען זי איז געשטאנען ליגזז. רש"י זאגט, די עודף וואס איז יעצט ווערט, די ולד און די גיזה, באלאנגט צו אים, ער האט דאס קונה געווען בשינוי. לערנט די נמוקי יוסף פשט אין רש"י. אז נאר דעם ולד און די גיזה איז ער קונה בשינוי, און האט באצאלט וואס ס'איז ווערט געווען, און דער עודף וואס איז צוגעקומען באלאנגט צו אים, אבער די פרה אליין האט ער נישט קונה געווען, ווייל די לידה און די גיזה איז נישט קיין שינוי אין דער גוף הפרה, ס'איז די זעלבע גוף, נאר וואס דען, פריער איז געווען א פולע גוף, און יעצט איז א ליידיגע גוף, איז דאס נישט קיין שינוי אין גוף הבהמה, אזוי ווי עס איז נישט קיין שינוי אם הפילה גללים, איז פריער געווען א פולע גוף און יעצט א ליידיגע, איז דא אויך נישט קיין שינוי, אזוי לערנט דער נמוקי יוסף. דאס מיינט רש"י צו זאגן והעודף ששוה עכשיו הולד והגיזה יותר שלו.

באצאלט ער כשעת הגזילה, און ווי די גמרא זאגט ווייטער, אפילו לא ילדה, אפילו לא גזזה, אויך מעג דער גזלן אראפ נעמען דעם שבח וואס איז דא אויף דער גזילה, פארוואס כאפט מען אן ילדה, ווייל אין דער רישא שטייט ילדה, זאגט מען דא אויכעט ילדה. זה הכלל, כל הגזלנין משלמין כשעת הגזילה, דאס איז דער כלל, אלע גזלנים באצאלן וויפיל די זאך איז ווערט געווען בשעת גזילה, אויב די זאך אליין איז נישט דא ביי אים, אדער אין א פאל וואס דער גזלן האט עס קונה געווען בשינוי, באצאלט מען נישט וויפיל ס'איז יעצט ווערט, אפילו ס'איז געווארן בעסער, נאר מען באצאלט וויפיל די זאך איז ווערט געווען בשעת הגזילה. רש"י, הגוזל עצים משלם כשעת הגזילה, דמי עצים וצמר, ער באצאלט וויפיל ס'איז ווערט געווען די האלץ בשעת'ן גזל'ען, וויפיל די וואל איז ווערט געווען בשעת ר'האט עס גע'גזל'ט, ואין חייב להחזיר לו כלים. ער איז נישט מחויב צוריקצוגעבן די כלים וואס ר'האט געמאכט פון די האלץ, צי די בגדים וואס ר'האט געמאכט פון די וואל, דקני בשינוי, דער גזלן האט עס קונה געווען בשינוי, ס'ווערט די זאך דעם גזלן'ס, איז דמי רחל הטעונה ליגזז. אויב ער האט געגזלט א שעפס וואס איז געווען אנגעלאדן מיט וואל, וגזזה,

און די שעפס איז דא ביי אים, קניה בשינוי, האט ער קונה געווען מיט שינוי, ואין צריך לשלם, ער דארף נישט באצאלן אלא דמי פרה העומדת לילד, ודמי רחל טעונה העומדת ליגזז, און געלט פון א שעפס וואס איז מיט וואל וואס מען דארף אפשערן. ואין הנגזל יכול לומר, הנגזל קען נישט טענה'ן, החזר לי פרה ורחל שגזלת ממני, גיב מיר צוריק. די פּרה און די שעפּס וואָס דו האָסט געגזלט פֿון מיר, ושלם לי עליהם באַצאָל מיר צו שבח העיבור וטעינת הגיזה, ווען דו האָסט זי געגזלט, איז דאָך געווען מעוברת, ווען דו האָסט געגזלט די שעפּס, איז דאָך געווען אויף איר וואָל, איז דאָס דער שבח וואָס איז ווערט געווען דער עיבור און די גיזה באַצאָל מיר, קאָן ער אַזוי נישט טענהן, נאָר די פּרה און די רחל באַלאַנגט צום גזלן. וכן כל מקום שהוזכר קניית שינוי לענין גזלן, אומעדום אין גמרא וואו עס ווערט דערמאנט אז דער גזלן איז קונה בשינוי, היינו לענין זה מיינט מען צו דעם שישלם דמים, ער באצאלט די געלט וגזילה תהא שלו. דער נימוקי יוסף לערנט נישט אזוי, דער נימוקי יוסף לערנט, ער האט נאר קונה געווען דעם עודף, אבער די פרה אליין גייט צוריק בעין. ויותר מזה אמרינן בסיפא, נאך מער אזוי זאגט מען אין די סיפא פון דער משנה, גזל פרה ונתעברה אצלו וילדה, איז פריער בשעת גזילה איז געווען א ליידיגע גוף, יעצט דא ווען ער גיט עס צוריק איז עס אויך א ליידיגע גוף, רחל א שעפס ונטענה אצלו וגזזה, משלם כשעת הגזילה.

זאגט די גמרא, אמרי, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, עצים ועשאן כלים אין, ווען איז דאס א שינוי? שטייט אין די משנה, הגוזל עצים ועשאן כלים. שיפן, לא, אויב האט ער עס נאר אפגעהובלעוועט, געמאכט די האלץ גלאטיג, דאס ווייזט אויס ס'איז נישט קיין שינוי, די משנה זאגט ווען איז א שינוי, האט עס געמאכט כלים. די זעלבע זאך שטייט אין דער משנה צמר ועשאן בגדים, ווען איז א שינוי? ווען פון די צמר האט ער געמאכט בגדים, און דעמאלט איז עס א שינוי, ליבנן מ'האט עס נאר געמאכט ווייס, לא, ווייזט אויס איז נישט קיין שינוי, ורמינהי איך וועל דיר פרעגן א קשיא מיר האבן געלערנט גזל עצים ער האט געגזלט האלץ, ושיפן ער האט גלאט געמאכט די האלץ. אבנים וסיתתן, ער האט געגזלט שטיינער און ער האט זיי ארומגעהאקט, זיי געמאכט פירקאנטיג, צמר וליבנן וואל האט ער געגנבעט און ער האט עס געמאכט ווייס, פשתן ונקהו ער האט געגזלט פלאקס און ער האט עס ריין געמאכט פון די שטעקעלעך וואס איז דא אינעווייניג, איז דער דין משלם כשעת הגזילה. איז פארוואס שטייט ביי אונז אין דער משנה עשאן כלים עשאן בגדים? מען קען דאך נישט מאכן קיין כלים, דווקא מען טוט פריער גלאט מאכן, מען מאכט נישט קיין בגדים, דווקא מען טוט פריער ארויסוואשן די וואל, נאכדעם שפינט מען עס, איז דאך בשעת ער האט גלאט געמאכט די האלץ האט ער דאך שוין קונה געווען, די זעלבע זאך ביי די וואל, מען טוט נישט מאכן די בגד, מען דארף עס פריער ווייס מאכן, שפינען, און פון דער צייט וואס ער האט עס ווייס געמאכט האט ער קונה געווען, פארוואס זאגט די משנה ווען איז מען קונה, דווקא אז עס איז געווארן א כלי, נאך איידער עס ווערט א כלי, אזוי ווי מ'האט געמאכט גלאט די ברעטער. איז מען שוין קונה, שטייט ביי צמר ועשאן בגדים, ס'דא א שינוי דאך פריער אזוי ווי מען מאכט ווייס די וואל איז שוין א שינוי און מען איז קונה. אמר אביי, האט אביי געזאגט, תנא דידן קתני שינוי דרבנן דהדרא, דער תנא פון אונזער משנה, רעדט וועגן אזא שינוי וואס איז נאר קונה מדרבנן, דאס הייסט א שינוי דהדרא, מען קען מאכן די זאך זאל זיין צוריק ווי פריער, וכל שכן שינוי דאורייתא, און אוודאי און אוודאי דאס וואס איז א שינוי דאורייתא איז אוודאי קונה, דעריבער כאפט מיר אן דער תנא כלים, איך דארף דאך נישט האבן קיין כלים. אויב מען גנב'ט האלץ שיפן איז מען דאך אויך קונה מן התורה, נאר צו דערציילן אז די עצים וואס שטייט דא ער האט געגזלט, מיינט מען אז די עצים איז שוין געווען משופין'דיג שוין גלאטע, און ער האט עס געמאכט פון דעם קעסטלעך. וואס קען זיין חוזר לברייתו, ער קען עס מאכן אויס, וועט עס זיין ברעטער ווי פריער, דאך איז ער קונה. און א כל שכן עצים ושיפן, וואס איז א שינוי גמור, מן התורה איז עס קונה. ווען איך זאג והשיב את הגזילה, אשר גזל איז דער אשר גזל איבריג, אם כעין שגזל יחזיר ואם לאו דמי בעלמא בעי שלומי, אויב די זאך איז אין דעם זעלבן אופן אזוי ווי בשעת גזילה גיט ער צוריק די גזילה, און אויב נישט האט ער עס קונה געווען בשינוי, דאס איז די טייטש. דער תנא פון אונזער משנה לערנט א שינוי דרבנן דהדרא וכל שכן שינוי דאורייתא, און די משנה רעדט זיך עצם ועשאן כלים בעצים משופין, די עצים וואס ער האט געגנבעט זענען די עצים שוין געוועזן, גלאט געמאכט און מאי נינהו נסרים, ס'איז געווען פארטיגע ברעטלעך, דשינוי דהדר לברייתא הוא, ער האט פון דעם געמאכט קעסטלעך און די שינוי קען מען מאכן ס'זאל זיין צוריק ווי פריער, דאי בעי משליף להו, ער קען צונעמען די קעסטלעך און ס'זאל זיין אזוי ווי פריער, און דער שינוי איז נאר קונה מדרבנן, זאגט דער תנא פון דער משנה אז שינוי דרבנן איז קונה, צמר ועשאו בגדים מיינט מען. בצמר טווי, אז די וואל איז שוין געווען געשפינט, ס'איז שוין געווען פאדעם, און ער האט פון דעם געמאכט א בגד, דשינוי דהדר לברייתא הוא, דער שינוי קען צוריק זיין אזוי ווי פריער, דאי בעי סתר ליה, ער קען אויס מאכן אויס בגד און ער וועט צוריק האבן די פעדים אזוי ווי פריער. איז כאטש ס'הדרא לברייתו דאך איז קונה וכל שכן שינוי דאורייתא, און א שינוי דער שינוי וואס איז קונה מיט דין תורה, אזא שינוי וואס מען קען נישט מאכן צוריק ווי פריער איז אוודאי קונה. ותנא ברא, און דער תנא פון דער ברייתא וואס ער לערנט, עצים ושיפן צמר וליבנן,

אה יא ס'איז דאך א קשיא, דארף איך דאך רעדן אז ער האט געמאכט אזא שינוי דלא הדר, פארוואס שטייט עצים ועשאן כלים, אז אויב ער האט נאר סתם געמאכט גלאטיג די האלץ איז דאך עס שוין א שינוי דלא הדר וואס איז קונה?

מיינט מען נמטי, ער האט געמאכט פון די צמר האט ער געמאכט נמטי וואס מען טוט צוזאמען פרעסן די וואל מען טוט מאכן אזוי ווי א העט אדער אנדערע אזעלכע זאכן וואס דעמאלט טוט מען נישט מלבן זיין די צמר דהיינו שינוי דלא הדר, דער איז אונזער משנה רעדט זיך אויכעט. בשינוי דלא הדר. רש"י פרעגט די גמרא, וליבון מי הוי שינוי, ווען מען נעמט די וואל און מען מאכט ווייס איז עס דען א שינוי? ורמינהי, כ'וועל דיר פרעגן א קשיא, מיר האבן געלערנט לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו, דער דין איז אז מען שערט אפ פינף שעפסן, וואס יעדער איינע שערט מען אפ די וואג מנה ופרס, אנדערהאלבן פונט, איז מען מחויב צו געבן דעם כהן ראשית הגז. און ווי איז לא הספיק ליתנו לו, ער האט נישט אוועקגעגעבן דעם ראשית הגז צו דעם כהן עד שצבעו, ביז ער האט עס אפגעפארבט, פטור, איז ער פטור צו געבן, ער האט עס קונה געווען מיט שינוי, און געלט דארף ער אויך נישט באצאלן, ס'איז נישט קיין גזל גמור, ס'איז דאך נאכנישט געקומען צו די האנט פון דעם כהן. ער האט נישט מקיים געווען די מצוה פון געבן ראשית הגז. לבנו ולא צבעו, ער האט די וואל געמאכט נאר ווייס און נישט געפארבט, חייב, איז ער מחויב צו געבן, ווייל דאס איז נישט קיין שינוי, זעה איך דאך אז ליבון מאכן ווייס איז נישט קיין שינוי. אמר אביי, האט אביי געזאגט לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא, הא רב שמעון הא רבנן, רב שמעון לערנט אז ליבון איז א שינוי. און דאס וואס דא שטייט ליבון איז נישט קיין שינוי, דאס איז די רבנן. דתניא, מיר האבן געלערנט גזזו, מ'האט אפגעשוירן איין שעפס, טוואו, ער האט געשפינען די וואל, אדער וארגו, ער האט געוועבט די וואל, אין מצטרף איז זיך נישט מצרף, די שיעור איז דאך ס'זאל זיין פינף שעפסן. איז אויב ער שערט אפ איין שעפס און ער טוט עס שפינען אדער וועבן און אזוי די צווייטע אזוי די דריטע איז זיך עס נישט מצרף. תוספות פרעגט, טוואו וארגו, אויב האט עס געוועבט איז דאך שוין פריער געווען טוויה, איז דאך שוין געווען, האט ער עס שוין קונה געווען מיטן שפינען מיט די טוויה, זאגט תוספות אז דאס וואס שטייט אריגה מיינט מען תיכי געמאכט אזעלכע שטריק פון דער וואל וואס דעמאלט איז נישט דא קיין טוויה און מען קען עס ס'איז גלייך מאכט מען די תיכי. לבנו, אויב ער האט עס נאר געמאכט ווייס, רבי שמעון אומר אין מצטרף. רב שמעון זאגט ס'איז זיך נישט מצרף, ווייל ליבון איז א שינוי, וחכמים אומרים און די חכמים זאגן מצטרף, און די חכמים זאגן לבנו איז זיך יא מצרף, ווייל ליבון איז נישט קיין שינוי, און דאס וואס מיר זאגן דארט נאר אז צמר ולבנן איז א שינוי, דאס גייט אזוי ווי רבי שמעון, און דאס וואס שטייט אין דער ברייתא לבנו ולא צבעו חייב, דאס גייט ווי די רבנן וואס זיי זאגן אז ליבון איז נישט קיין שינוי. אין אמת'ן דארף מען פארשטיין, אויב ער האט קונה געווען מיט שינוי, וואס דארף איך דא זאגן גזזו טוואו וארגו אין מצטרף? אפילו ער האט אלע אפגעשוירן צוזאמען, אויב ער מאכט א שינוי האט ער עס קונה געווען, אזוי ווי שטייט פריער לא הספיק ליתן לו עד שצבעו פטור, מיינט מען דאך ער האט אפגעשוירן פינף, נאר מיט דעם וואס ער האט עס געפארבט איז געווארן א שינוי איז ער פטור. איז תוספות. אין פרק מרובה דף סמך ו' עמוד א', דיבור המתחיל לא הספיק פרעגט תוספות די שאלה, מיר וועלן לערנען דעם תוספות אינעווייניג, לא הספיק ליתנו עד שצבעו פטור, זאגט תוספות אפילו כשגזז שיעור חמשה רחלות יחד, אפילו ווען ער האט אפגעשוירן פינף שעפסן צוזאמען, שחל עליו חיוב ראשית הגז, ס'איז אויף אים חל די חיוב צו געבן ראשית הגז, פטור כשצבעו איז ער פטור ווען ער פארבט עס כדאשכחן אזוי ווי מיר טרעפן בריש הגוזל קמא גבי פאה דמצותה בקמה די מצוה פון פאה איז צו געבן אין די תבואה ווען די תבואה שטייט אין פעלד און כשנשתנית אז מען האט עס אפגעשוירן ס'איז געווארן א שינוי למאן דאמר שינוי קונה פטור כאטש ס'געליגן אויף אים א חיוב נאר מ'איז משנה איז מען פטור. ואם תאמר פרעגט תוספות אויב אזוי בלייבט דאך שווער הא דמייתי התם דאס וואס די גמרא ברענגט דארט אראפ גזז ראשון ראשון וצבעו פטור מאי איריא ראשון ראשון פארוואס דארף איך לערנען פשט ער האט אפגעשוירן איינס און געפארבט איינס געפארבט אפילו הכל יחד נמי אפילו ווען ער שערט אפ אלע פינף און ס'ווערט אויף אים דער חיוב צו געבן ראשית הגז. און דעמאלט וואס ער פארבט עס איז שוין א שינוי איז דאס דארף ער נישט געבן. ויש לומר, דהתם דארטן וואס איך זאג ראשון ראשון אבער אלע צוזאמען דארף ער געבן, מיינט מען אפילו צבע מקצת האט אביסל געפארבט והניח מקצת פטור איז פטור אפילו מה שלא צבע אפילו דאס האט נישט געפארבט שלא חל עליו חיוב ראשית הגז כיוון שאין מצטרף אז ס'איז זיך נישט מצטרף. אבל הכא אבער דא שגזז כשיעור תחילה, ער האט פריער אפגעשוירן און פון די שיערעס ונתחייב לכהן איז געווארן מחויב צום כהן איז דווקא צבע כולו, ער האט אפגעפארבט די גאנצע וואל, דעמאלט פטור ווייל ער האט אלעס קונה געווען, אבל הניח מקצת, ער האט איבערגעלאזט אביסל וואל נישט קיין געפארבטע. מה שהניח חייב, די וואל וואס איז נישט געפארבט איז ער מחויב צו געבן ראשית הגז אף על פי שאין בו שיעור, כאטש ס'איז נישט געבליבן קיין שיעור דאך איז ער מחויב, שכבר נתחייב ווייל מ'איז שוין געווארן מחויב פריער איידער ער האט געפארבט די וואל. גמרא, רבא אומר, רבא גייט פארענטפערן די סתירה פון די צוויי ברייתות. אין דער ערשטער ברייתא האבן מיר דאך געלערנט, צמר וליבנן איז א שינוי, אין דער צווייטער ברייתא שטייט, לבנו ולא צבעו, חייב פון ראשית הגז, א ליבון איז נישט קיין שינוי. זאגט רבא הא והא ר' שמעון, ביידע ברייתות גייען ווי ר' שמעון. ולא קשיא, ס'איז נישט קיין סתירה. הא דנפציה נפוצי. דאס וואס שטייט אין דער צווייטע ברייתא אז ליבון איז נישט קיין שינוי, ער האט עס געמאכט ביד, ער האט עס אויסגעקעמט מיט א האנט, אזוי איז עס געווארן ווייס, דאס איז נישט קיין שינוי. הא דסרקיה סרוקי, דאס וואס שטייט אין דער ערשטער ברייתא אז ליבון איז א שינוי, מיינט מען האט עס אויסגעקעמט מיט א קאם, אזוי ארום איז עס געווארן ווייס, דאס איז א גוטער שינוי. איז לויט דעם ערשטן תירוץ איז אויסגעקומען איין ברייתא ווי ר' שמעון און איינס ווי די רבנן, לויט רבא'ן זאגן מיר ביידע ווי ר' שמעון. ר' חייא בר אבין אמר, ר' חייא בר אבין זאגט אז ביידע ברייתות קענען גיין סיי ווי ר' שמעון סיי ווי די רבנן. ריכטיג, די רבנן און ר' שמעון קריגן זיך טאקע,

ווי די מאירי טייטשט נאר מיט וואסער, דאס איז נישט קיין שינוי אפילו אליבא דרב שמעון. הא דכבריה כברויי, דאס וואס שטייט אין דער ערשטער ברייתא, גזל עצים ושיפן, ווערט דאך דערמאנט א צמר וליבנן, איז יא א שינוי, מיינט מען האט עס געמאכט ווייס מיט גופרית, דעמאלט איז עס א שינוי אפילו. אליבא דרבנן אויכט, קומט יעצט אויס אזוי, אז חווריה חוורי איז אפילו לויט רב שמעונ'ען אויך נישט קיין שינוי, און נפציה נפוצי האבן מיר דאך אויך געזען פון רבא'ס תירוץ, איז לויט רב שמעונ'ען נישט קיין שינוי. קומט יעצט אויס, סיי חווריה חוורי סיי נפציה נפוצי איז נישט קיין שינוי אפילו אליבא דרב שמעון, כבריה כברויי.

פרעגט די גמרא, השתא יש לומר צבע לרב שמעון לא הוי שינוי, מיר טרעפן ווייטער אז רב שמעון זאגט אפילו מען פארבט עס איז נישט קיין שינוי, ליבון הוי שינוי, ליבון זאל זיין א שינוי, תוספות זאגט, לויט רבא'ן, וואס רבא טוט איינלערנען די צווייטע ברייתא וואס עס שטייט לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו פטור, לבנו ולא צבעו חייב, שטייט דאך דארט אז צבעו איז א שינוי, האב איך געקאנט פרעגן א סתירה פון ר' שמעון'ען אויף ר' שמעון'ען, דארטן זאגט ר' שמעון אז צבעו איז יא א שינוי און דא שטייט אז צבעו איז נישט קיין שינוי, ווי זעהען מיר צבעו לויט ר' שמעון'ען איז נישט קיין שינוי, דתניא מיר האבן געלערנט גזז ראשון ראשון וצבעו, ער האט אפגעשארן איינס און ער האט עס גלייך געפארבט, ראשון ראשון וטוואו, אפגעשוירן איין איין שעפס, און גלייך האט ער עס געשפינען געמאכט פעדעם פון די וואל, ראשון ראשון וארגו, יעדן איינציגע האט ער, אזוי ווי ער שערט אפ איין שעפסל האט ער גלייך געוועבט, איז די דין אין מצטרף, איז זיך נישט מצרף, ער דארף נישט געבן קיין ראשית הגז. ווי תוספות האט מסביר געווען דף סמך וואו עמוד אלף, אפילו עס איז איבערגעבליבן א טייל וואס איז נישט געווארן געמאכט קיין שינוי, אבער עס איז קיינמאל נישט געווען די שיעור צוזאמען פון חמש רחלות אז ס'זאל זיין מחויב פון ראשית הגז. דעריבער זאגן מיר אז ער איז פטור צו געבן ראשית הגז. ר' שמעון בן יהודה אומר משום ר' שמעון, צבעו מצטרף. אז צבע הייסט נישט קיין שינוי, איז דאך א סתירה, פריער זאגן מיר לויט רבי שמעון אז ליבון הייסט א שינוי, איז דאך אוודאי און אוודאי צבעו א שינוי, און דא האלט רבי שמעון צבעו איז נישט קיין שינוי. אמר אביי, האט אביי געזאגט לא קשיא, ס'איז נישט קיין קשיא, הא רבנן אליבא דרבי שמעון, די רבנן האלטן אליבא דרבי שמעון אז ליבון איז א שינוי, איז פארבן אוודאי און אוודאי א שינוי. הא ר' שמעון בן יהודה אליבא דר' שמעון, ער לערנט אז צבעו איז נישט קיין שינוי, און ליבון איז אוודאי און אוודאי נישט קיין שינוי. רבא אמר, רבא זאגט, לעולם לא פליגי רבנן עליה דר' שמעון בן יהודה, די רבנן קריגן נישט אויף ר' שמעון בן יהודה, אלע האלטן די זעלבע זאך אליבא דר' שמעון אז לבנו הייסט א שינוי. און צבעו איז אוודאי און אוודאי א שינוי. איי דאס וואס שטייט רבי שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון צבעו מצטרף אז פארבן איז נישט קיין שינוי דא רעדט זיך אזוין פארב ושאני צבע הואיל ויכול להעבירו על ידי צפון אז ס'איז געווען אזוי געפארבט וואס מ'קען עס אראפנעמען מיט זייף ס'הדר לברייתו דעמאלט איז עס נישט קיין שינוי. וכי קתני התם, דאס וואס מיר האבן דארט געלערנט, לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו פטור, ער האט נישט אוועקגעגעבן די ראשית הגז ביז ער האט אפגעפארבט פריער די וואל, דארף ער נישט אוועקגעבן, ואוקימנא כדברי הכל און מיר זאגן, אלע האלטן אז פארבן איז א שינוי, דארט רעדט זיך בקלא אילן. ער האט געפארבט מיט דער פארב וואס הייסט קלא אילן, דאס איז גלייך צו תכלת, דלא עבר, וואס דאס גייט נישט אוועק, ס'איז נישט חוזר לברייתו, דאס איז א שינוי אליבא דכולי עלמא, דאס איז בעסער ווי ליבון, ווייל ר' שמעון האלט דאך ליבון איז א שינוי און די רבנן זאגן ליבון איז נישט קיין שינוי, און ביי דיע צבע וואס דיע צבע גייט נישט אוועק, האלטן אלע אז ס'איז א שינוי, אבער דיע צבע וואס מ'קען עס אראפ נעמען, דורך זייף, דאס איז ערגער ווי ליבון, אפילו ר' שמעון וואס ער לערנט ליבון הייסט א שינוי, אבער דיע צבע הייסט נישט קיין שינוי. רשי.